פון דעם האט די ליסטע פון בונד אריינגעפירט זיבעצן ראטמענער אין ווארשעווער שטאטראט און אלע אנדערע אידישע ליסטעס בלויז דריי ראטמענער. דער זעלבער רעזולטאט איז אויך געווען אין אנדערע שטעט פון פוילן. דער בונד איז געווארן דער אנערקענטער פארשטייער פון גאנצן פוילישן אידנטום און הענריק ערליך און וויקטאר אלטער זיינע באליבטע און געטרייע פירער.

מיט די ארטיגע סאוועטישע מאכט ארגאנען כדי אויף דאס ניי צו באוועגן דאס לעבן אין מזרח פוילן. אויף צומארגנס דעם זעקס און צוואנציגסטן סעפטעמבער נײַנצן נײַן און דרײַסיקסטן יאר זענען אלע מיטגלידער פון דער דעלעגאציע ארעסטירט געווארן, צווישן זיי איז אויך געווען וויקטאר אלטער וועלכער ווערט גלייך איבערגעפירט אין די בוטירקי טורמעס אין מאסקווע. הענריק ערליך ווערט ארעסטירט ביי אנדערע אומשטענדן.

נאכדעם ווי די נאצי דייטשלאנד האט שוין געפירט מלחמה קערן קעגן איר פריערדיגן פארבינדעטן סאוועטן רוסלאנד, און אין סאמע מיטן פון די סאוועטישע מפלות אויף די פראנטן וואס די רוסישע ארמעי האט געליטן, האט מען ערליכן אריבערגעפירט אין די סאראטאווער טורמע. צומארגנס האט זיך אנגעהויבן זיין פראצעס פארן מיליטערישן געריכט. קיין שום עדות זענען נישט גערופן געווארן דורך די באשולדיגונג, קיין רעדע האט דער פראקוראר נישט געהאלטן. חבר הענריק ערליך האט געהאלטן א רעדע כדי איבערצולאזן א דאקומענט וואס זאל דערציילן דעם אמת וועגן בונד און וועגן דעם באשולדיגטן אליין. קיינער האט אויף דעם נישט געענטפערט, דער פארזיצער האט בלויז געזאגט אז דער באשולדיגטער הענריק ערליך איז פאר'משפט פאר סאבאטאזש ארבעט קעגן ראטנפארבאנד צום טויט דורך דערשיסן. דערביי איז אונטערגעשטראכן געווארן אז דער באשולדיגטער האט נישט קיין רעכט אויף אן אפעלאציע, ער קען בלויז אנשרייבן א ביטע פאר א באגנעדיגונג. ערליך האט קיין ביטע נישט געמאכט, האט מען אים איבערגעפירט אין טויטן קאמער. דארט האט ער געטראפן אן אנדער פאר'משפט'ן צום טויט, זייער קראנק, האט ערליך אים געהאלפן אין זיין נויט. דעם עלפטן טאג, ווען ערליך איז געווען זיכער אז מען איז געקומען אים נעמען צו די עקזעקוציע, האט מען אים געמאלדן אז דער העכסטער סאוועט האט פון זיך אליין אים אויסגעטוישט די טויט שטראף אויף צען יאר ארבייט אין א קאנצענטראציע לאגער. פונקט ווי ערליכ'ן האט מען. אלטער'ן גע'משפט אין אוגוסט נײַנצן איין און פֿערציקסטן יאר אין מאסקווע. אויב אויף ערליכ'ס פראצעס האט איין מענטש גערעדט ערליך אליין, האט אויף אלטער'ס פראצעס קיינער קיינער נישט ארויסגעזאגט א ווארט. אלטער האט מיט פאראכטונג געשוויגן, נאכדעם ווי ער האט דערקלערט אז ער פילט זיך נישט שולדיג אין דער קלענסטער מאס. אן אפיצער האט אויטאמאטיש געמאלדן אז וויקטאר אלטער איז פאר סאבאטאזש קעגן סאוועטן פארבאנד, פארמשפט צום טויט דורך דערשיסן אין טורמע און אים געמאלדן אז ער קען אין פארלויף פון צען טעג בעטן באגנעדיגונג ביים העכסטן סאוועט. חבר וויקטאר אלטער האט געבעטן פאפיר און א בלייפעדער און ווייטער אנגעשריבן א ניי קאפיטל פון זיין ארבעט וועגן פיזיק. אויפן עלפטן טאג האט מען אים געמאלדן אז ער איז באגנעדיגט געווארן אן א ביטע אויף צען יאר ארבעט אין א קאנצענטראציע לאגער. צוויי וואכן.

אין דעם טאג איז אין מאסקא אויסגעבראכן א פאניק, אלע אויסלענדישע מיסיעס, מיניסטעריומס און קאמיסאריאטן זענען אריינגעזעצט געווארן ספעציעלע צוגן און זיי אוועקגעשיקט אין מער זיכערע ערטער, הויפטזעכליך נאך קויבישעוו. צווישן די עוואקירטע האבן זיך אויך געפונען ערליך און אלטער. זיי זענען אריינגעזעצט געווארן אין קויבישער גראנד האטעל, וועלכער איז געווארן באשטימט פאר אויסלענדישע דיפלאמאטישע מיסיעס, קארעספאנדענטן און גענעראלן וואס האבן אויסצופירן וויכטיגע מיסיעס אין הינטערלאנד.

מיט עטליכע חדשים שפעטער אויסצופירן דעם טויט אורטייל אויף ערליך און אלטער דעם דריטן דעצעמבער נײַנצן איין און פֿערציקסטן יאר צוועלף דרייסיג אין אוונט אין סאמען ברען פון דער צווייטער וועלט מלחמה האט מען ערליך און אלטערן גערופן אויף א באראטונג וועגן גרינדן דעם אלוועלטליכן אידישן אנטי פאשיסטישן קאמיטעט און מער זענען זיי ביידע נישט צוריק געקומען זיי זענען ברוטאל דערמארדעט געווארן א שטיקל צייט שפעטער איז אויך דער ארטיסט מיכאעלס געפונען געווארן א טויטער

חבר ישראל גאנשאר וועט ליינען פון ערליך אלטער בוך.
ס'איז א טעות, נישט פון ערליך אלטער בוך, נאר חיים ליבערמאן האט געשריבן אן ארטיקל, נאך ביים לעבן זעלבסטפארשטענדליך, און דאס וויל איך פאר אייך פארליינען, וועגן ערליך און אלטער.

מיט וועלכער די צוויי מארטירער האבן באקרוינט זייער טויט. מיר ווייסן וואס עס איז געשען מיט קאמוניסטן, אפילו די גרעסטע, ווען די סאוויעטישע דיקטאטארן האבן זיי אריינגענומען אין זייערע לאפעס מיט'ן צוועק זיי צו צעמאלן. זיי האבן זיך גרינג געלאזט צעמאלן אויף ווערים פלייש. גאר גיך האבן זיי פארלוירן די סימנים פון מענטשליכער ווירדע, זיי זענען געקראכן אויף אלע פיר פאר זייערע פייניגער מיט וועלכע זיי זענען ערשט נעכטן געווען שותפים אין טיראניי. זיי האבן זיך געבויגן און געבעטן, זיך מודה געווען אין אויסגעטראכטע חטאים, זיך אליין באליגנט און באשפיגן אלס פאררעטער, שפיאנען, סאבאטאזשניקעס, און וועלכע פארברעכנס מ'האט נאר פון זיי פארלאנגט. ווי אנדערש האבן זיך באנומען ערליך און אלטער געגן די זעלבע טיראנען, די זעלבע פייניגער, די זעלבע טשעקיסטן. פון זייער ערשטער רגע אויפן געפערליכן באדן פון סאוויעטישן ערד האבן זיי געטראטן מיט ערליכן און אלטן שטאלץ. באלד נאך זייער פארטראגן ווערן קיין בריסק, ווען די ארטיגע חברים מער ווי זיי ערפארען אין קאמוניסטישע מעטאדן האבן גע'עצה'ט ערליכן ער זאל זיך באהאלטן, האט ער עס אפגעלענקט, ס'איז אים דערווידער האט ער געזאגט געגן זיין כבוד, ווען מ'האט אים געראטן ער זאל בייטן זיין אויסזעהן און זיין הלבשה האט ער געענטפערט ער וויל זיך נישט מאסקירן אפילו פאר דער גפו, אויף זיין משפט האט ער זיך נישט מודה געווען אין קאמוניסטישן נוסח, נאר האט געהאלטן א רעדע צו לאזן א היסטארישן דאקומענט וועגן דעם בונד, און וויקטאר אלטער, ווען דער גפו אויספארשער האט אים פארווארפן מיט משונה'דיגע אויסגעטראכטע באשולדיגונגען האט ער אויף אלץ געהאט זיין ענטפער, אלץ איז ליגן פון אנהויב ביזן סוף. פארקערט, ער האט פון זיין זייט געזאגט מוסר דעם געפעאוניק און פארדאמט דעם טעראר אין רוסלאנד. ווען מען האט זיי פאר'משפט צום טויט, האט מען זיי געזאגט אז זיי קענען בעטן באגנעדיגונג ביים העכסטן סאוויעט, האבן זיי פארלאנגט מען זאל זיי געבן פאפיר. גפו האט זיך געוויס דערפרייט, מיינענדיג אז דאס פארלאנגטע פאפיר איז צום שרייבן די בקשות צום העכסטן סאוויעט. זיי זענען געבראכן, האט געוויס די גפו זיך געגלעט דאס בייכל מיט א נייעם נצחון איבער מענטש און אמת, איבערן אמת'ן מענטשן. אבער ווי האבן ערליך און אלטער זיך געקענט נויגן פארן העכסטן סאוויעט אז דאס העכסטע איז געווען דאס נידעריגסטע? האט מען זיי געגעבן פאפיר. אבער נישט אויף בעטן חסד ביי דער פארקערפערונג פון געמיינהייט האבן זיי גענוצט דאס פאפיר, אָ ניין! נישט נאכצוגעבן די טיראנען זייער לעצטן תענוג פון זייער לעצטער דערנידערונג פון דעם קרבן, צום שמאך און צארן פון די טיראנען, האט ערליך גענוצט דאס פאפיר אויף צו שרייבן א ווייטעריגן קאפיטל אין זיין געשיכטע פון דעם בונד. און אלטער האט גענוצט דאס פאפיר אנצושרייבן נאך א קאפיטל פון אן ארבעט

האבן די אידישע קאמוניסטן מאביליזירט א געגן קאמפאניע, אפשר נאך א גרעסערע און שטארקערע. זיי האבן גערופן מאס מיטינגען, געהאלטן קאנפערענצן, געקליבן חתימות, געלאזט די גאנצע מעכטיגע קאמוניסטישע פראפאגאנדע מאשין אין גאנג, צו באגינציגן, באשטעטיגן, באקרעפטיגן און איינהאמערן די שולד

ווארום די דאזיקע האבן געגעבן סטאלינען דעם כח אויף זיינע גרויזאמע מעשים. סטאלין האט קיין מורא נישט געהאט צו פארגיסן זיינע טייכן בלוט, ווייל ער האט געוואוסט אז זיינע הינט וועלן עס אויסלעקן אויף ריין. אויף ערליך אלטער'ס בלוט זענען די אידישע הינט געלאפן בראש און האבן געפירט די צעיושעטע טשאטעס. זאלן זיי אפשר רעהאביליטירן ערליכן און אלטערן? זיי וואס פאר זיי אליין איז קיין שום רעהאביליטאציע נישטא

אבער זיי האבן נישט געקוקט אויף העלדישקייט ווי אויף עפעס אן אויסערגעווענליכער זאך, זיי האבן געהאלטן אז אין יעדן מענטשן לעבט א העלד, ווייניגסטנס אזוי האט געהאלטן אלטער. אין א קליינעם אויפזאץ צווישן זיינע שריפטן שרייבט ער, כמעט יעדער מענטש פארמאגט אין זיך רוי-שטאף

דעם טייערסטן פרייז. ווי אן אמת גרויסער מענטש האט ער געגלויבט אז יעדער מענטש פארמאגט א גלייכע גרייטקייט. זיין גאנץ לעבן האט ער, ווי אויך זיין חבר ערליך, באוואוסטזיניג געשטרעבט צו א דערהויבענער טאט. פאר וועלכער מען מוז אמאל באצאלן מיטן לעבן, און אהין זענען זיי דערגאנגען, און געבענטשט זענען די, וואס שטארבן דעם טויט וואס זיי האבן גע'חלומ'ט און באגערט.

מיט דעם פּיין, וועלכן ס'האָט געריסן דאַן, ווען ס'איז צו אונדז דערגאַנגען די איוב-בשורה. מיר דאָ, אויף דעם קאָנטינענט, האָבן דאַן, מיט געביילטע פֿויסטן, פּראָטעסטירט, גערופֿן צו רעאַגירן אויף דעם דאָזיקן שאַנד-אַקט. און ס'איז נאַטירלעך, אַז מיר זאָלן דאַן האָבן גערעדט דער עיקר וועגן די, וואס האבן גורם געווען צו אזא מין שרעקליכן אקט. היינט נאך פערציג יאר ווילט זיך נישט אוועקגעבן ס'רוב פון אונזער צייט צום רעדן וועגן די הענקער און תליונים, הגם עס מוז און וועט זיכער אויסקומען צו רעדן. היינט וואלט זיך געוואלט פאר אונז אויפשטעלן דאס בילד פון די דאזיגע צוויי פערזענליכקייטן און געשטאלטן, און ערשט אויפן פאן פונעם דאזיגן בילד נאכאמאל דערשפירן, ערשט דערזען, דעם געוואלדיגן דיסאנאנס, דעם קאנטראסט צווישן דעם אקט פון א פארשפילטער רעוואלוציע און א פארדארבענער געזעלשאפט מיט דעם סאמע גרעסטן תליין אין שפיץ, און דער וואונדערליכער, פרעכטיגער, אויסערגעווענליכער נשמה און נשמות פון די,

איז די פירערשאפט וואס רעפרעזענטירט די דאזיגע אידעאלאגישע באוועגונג, און עס איז קלאר פאר יעדן איינעם אביעקטיוון מענטשן, נישט נאר פאר בונדיסטן, אז אין דעם פאל, אין פאל פון בונד זענען אלע דריי הויפט עלעמענטן געגאנגען געפארט און זיך דערגאנצט און געשאפן איין גרויסע הארמאניע. נישט היינט וועלן מיר זיך אפשטעלן אויף די ערשטע צוויי עלעמענטן. ווייל מיר ווילן זיך קאנצענטרירן דער עיקר אויף דעם דריטן, אויף דער פירערשאפט. און ווידעראמאל, עס איז געווען א זעלטענע ברכה פאר'ן בונד צו האבן דעם מין פירער ווי דער בונד האט פון זיך ארויסגעגעבן, וועלכע האבן מיט אים געגעבן די ריכטליניעס. עס איז געווען א דרייבונד פון דריי עלעמענטן.

אזוי אז די דריי צוזאמען, די דריי עלעמענטן, האבן אין בונד געשאפן אן אייגנארטיגע סיטואציע, אן אייגנארטיגע פירערשאפט. אבער אויך צו דעם דארף מיר צוגעבן אז די פירערשאפט אין בונד האט נישט געבויט בלויז אויף דעם, דעם צוגאנג, די וועלט-אנשויאונג און די אידעאלאגישע פערספעקטיוון אויף דעם וויסנשאפטליכן מארקסיסטישן אנאליז,

וואס זענען פארבונדן מיט דער העראאישער יידישער געשיכטע. און ס'איז נישט קיין צופאל וואס אין סאמע שורש און די אין ערשטן פעריאד פון בונד האט זיך געשאפן אזא אויסערגעווענליכע הארמאניע צווישן דער גרייטקייט ממש אויף קדושה

נאר האט פארבונדן דעם סאציאליזם מיט דעם גורל און דער קולטור פון פאלק, אז דאס האט געשאפן אזא מין גאנצקייט, אזא מין סיטואציע, אזא מין ראם אין וועלכער די ממש הייליגע און קדושה'דיגע באציאונג פון פארשיידענע העלדן און נישט נאר העלדן באקאנטע אין דער בונדישער באוועגונג איז אונז אזוי

פאר די אלע געביטן פון לעבן וואס האבן געליטן פון אזויפיל ביטערניש און צרות, אזא באוועגונג האט געמוזט פון זיך ארויסברענגען א פירערשאפט וואס זאל קענען באמת מיט אייגענעם ביישפיל, מיט אינערליכער לויטערקייט, מיט קלארקייט פון געדאנק, מיט פארטיפטקייט פון צוגאנג קענען פירן, אנפירן מיט דער דאזיגער באוועגונג און מיט דער צייט מיט דעם ישוב בכלל. און ס'איז נישט קיין צופאל וואס עמאנועל האט געשריבן מיט אזויפיל איבערצייגונג אז אין די שטורמישע יארן צווישן ביידע וועלט מלחמות איז הענריק געווען דער רואיגער קאפיטאן,

מענטש וואס האט געהאט אן א שיעור שוואונג, אן א שיעור וויזיע, אן א שיעור אינערליכע גאנצקייט, מיט געוואלדיגן אימפעט, און ביידע צוזאמען האבן געשאפן יענע אייגנארטיגע וואונדערליכע פירערשאפט.

ווי זיין פסעוודאנים האט געזאגט אז נאר אויף גאר הויכע שפיצן בערג קענען געדייען אדלערס, און די דאזיגע שפיצן דערגרייכן בלויז געציילטע אדלערס, און אזעלכע האבן דערגרייכט אונזערע אומגעבראכטע דערמארדעטע פירער הענריק ערליך און וויקטאר.

אין דער דאָזיקער תּקופֿה וואָס אַבֿרהם העשל האָט גערופֿן דער שיר-השירים פֿון דער ייִדישער געשיכטע אין דער תּקופֿה אין פּוילן אַליין איבערגעלעבט. הענריק מיט אַ איז געבאָרן געוואָרן אין לובלין מיט קנאַפּע הונדערט יאָר צוריק בײַ אַ טאַטן. ביי א משפחה וואס דער טאטע איז געווען א פארמעגליכער מילנער, א שטרענגער, גאר שטרענגער גערער חסיד, און דאס האט אוממעגליך געמאכט הענריק ערליך צו שטודירן צו לערנען, הגם ער האט שוין געפילט דעם באגער און ער פלעגט ער פלעגט פונדעסטוועגן אומלעגאל.

און דארט אין פעטערבורג ווערט ער אן אסיסטענט פונעם גרעסטן אדוואקאט ווינאווער, און רוקט זיך ארויס אויף די פאדערסטע שטאפלען פון דער גרופע וואס האט מיטגעארבעט מיט דער סאציאל דעמאקראטישער פראקציע אין דער דומע. דארט הייבט ער אן ארויסצוגעבן די לעגאלע צייטונג די ערשטע פון בונד די נייע צייט.

און צוזאמען זענען זיי זענען זיי פארבונדן מיט דער יידישער ארבעטער באוועגונג, און ווי מיר ווייסן, סאפיע אין אירע ניינציגער יארן איז פול מיט לעבן און טאלאנט, וואס איז ליידער נישט געגעבן געווארן איר מאן הענריק ערליך. הענריק.

סאמע אנגעזעענסטע פירער און ווערט ארויסגעשיקט אין אויסלאנד אין א דעלעגאציע פון פֿינף צו אונטערהאנדלען וועגן שלום, אבער דאן ווען די קאנסטיטואנטע ווערט פאנאנדערגעלאזן און עס באקומט זיך שוין א גאנץ קלאר בילד וואוהין עס צילן די באלשעוויקעס, דאן ווערט זיין לעבן באדראעט. די משפחה הונגערט און ער קומט קיין לובלין איבערצולאזן דארט די פרוי און די קינדער, און מעדעם זאגט צו אים, הענריק, מיר דארפן האבן פירער פון דיין קאליבער, נישט קיין מארטירער, מיר דארפן זיי האבן דא אין פוילן, און עס געלינגט מעדעמ'ן איבערצייגן ערליכן צו בלייבן אין פוילן.

קיינער ווייסט נישט ווער דאס האט פראוואצירט, אין דער דאזיגער דעפעשע איז געזאגט געווארן אז די באלשעוויקעס האבן געגעבן דעם בונד פֿינף מיליאן רובל אנצופירן די שלום קאמפאניע. צו די פארשטענדליכע טעמים האט עס ארויסגערופן א געוואלדיגע סענסאציע, און באלד נאכדעם, ספעציעל נאכדעם ווי הענריק האט. גערעדט פון דער טריבונע פון שטאטראט וועגן קעגן אימפעריאליזם און פאר שלום, ווערט ער צוזאמען מיט הונדערטער בונדיסטן אין לאנד ארעסטירט. דער דעמאלטסדיגער פרעמיער דאשינסקי דערקלערט אים אז ער וועט אז ער וויל אינטערווענירן מען זאל אים ארויסלאזן, און הענריק האט געענטפערט, נאר דאן ווען אלע בונדיסטן וועלן ארויסגעלאזן ווערן,

קענען מיר נישט אין דער פולער מאס דאס דערזאגן. ס'איז מאדנע וועגן העראאישע געשטאלטן, מארטירער, איז געווענליך דא א טענדענץ צו אויב נישט איבערטרייבן יעדנפאלס נוצן שטארקע, גאר שטארקע סופערלאטיוון. בנוגע די צוויי געשטאלטן דוכט זיך מיר אז. מיר קענען נאך, באמת נאר, נישט דעררעדן זיך ביזן סוף, ווייל אזוי וואונדערליך האבן זיי זיך אנטוויקלט אין זייער לעבנסגאנג און צוגעטראגן זייער חלק צו אונזער באוועגונג און צו אונזער פאלק. איין מאמענט וויל איך אבער נאך דערמאנען, און דאס איז,

אַז די ענדעקעס, די פֿאַשיסטן, גרייטן זיך אָנצופֿאַלן אויף הענריקן אין שטאָטראַט, און ס'איז מאָביליזירט געוואָרן די מיליץ אויף די באַלקאָנען פֿון שטאָטראַט, און מ'האָט געגעבן אַזוי צו פֿאַרשטיין יענע אָנגרייפֿער, אַז זיי האָבן געמאַכט ויברח און זענען פֿאַרשוווּנדן. אַ ערגערער פֿאַל, נאָך אַן ערגערער פֿאַל, איז געשען, ווען קאָמוניסטן האָבן זיך געגרייט באַפֿאַלן די שטוב און באַפֿאַלן הענריק ערליך אין שטוב, און די מיליץ האט זיך מאביליזירט, און ערליך האט וועגן דעם נישט געוואוסט און קיינמאל זיך נישט דערוואוסט וועגן דעם, ווייל מען האט נישט געוואלט אז ער זאל אז ער זאל דערגיין ער זאל וויסן וואס האט זיך געגרייט און צו וואס זענען דערגאנגען יענע.

און פון דעמאלט אן געווארן אריינגעצויגן אזוי ווייט אז גלייך דורכדעם ווי ער איז פארמעל געווארן א מיטגליד אין בונד האט זיין מאמע מסכים געווען אז מען זאל באהאלטן געווער ביי זיי אין שטוב אויף עלעקטארלנע גאס

און דאן האט די פפס לעוויצא מיט וועלכער דער בונד איז געווען פארבונדן געווארפן א באמבע וואס האט אויפגעריסן דעם שעף און דאס האט אפגעראטעוועט די משפחה. ס'איז נאר איינער פון די פון די מאמענטן וואס דארף דערמאנט ווערן.

ערליכן, אַז ס'זאָל חלילה קײן קױל אים נישט טרעפֿן. דאָס זענען רירנדע מאָמענטן, װאָס באַװײַזן נישט נאָר דעם כאַראַקטער, די נשמה-אײגנאַרטיקײט, נאָר אױך די טיפֿע זאָרג פֿון אײנער פֿאַרן צװײטן, און ער און װיקטאָר האָט געהאַלטן, אַז ערליך, דער װאָרטפֿירער פֿון בונד, זאָל חס-וחלילה נישט געטראָפֿן װערן.

הונגער סטרייק פון עלף טעג, און א דאנק דער אינטערווענץ פון א רייע פירער פון אויסלאנד און דער עיקר אויך דער שטארקער אינטענסיווער אינטערווענץ פון חיים וואסער וואס האט פארטראטן די מערהייט פון בונד, איז אלטער ארויסגעלאזן געווארן און געקומען צוריק אין פוילן. אויב איך האב פריער דערמאנט וועגן דער פאראנטווארטליכקייט פון בונד, נישט נאר פאר פאליטישע אריענטאציע און נאציאנאלע ריכטונג, נאר פאר בויען א לעבן, העלפן בויען א סטרוקטור אין וועלכע די אידן זאלן זיך קענען אויסלעבן און דער ארבעטער זאל קענען געווינען זיין פארדינטע פאזיציע פון חשיבות און ווירדע, איז דאס אין גאר א גרויסער מאס, אויפן געביט פון עקאנאמישן קאמף, געווען די דערגרייכונג פון וויקטאר אלטער.

און אין זייער טראכטן האבן זיי דערפירט צו דעם, אדאנק זייער אנטשלאסענער האלטונג, הגם ס'איז געווען א אונטערשייד אין שאטירונג צווישן הענריק ערליך און וויקטאר אלטער, האבן זיי סוף כל סוף דערפירט צו דעם, אז דער בונד האט זיך אנגעשלאסן אין סאציאליסטישן אינטערנאציאנאל און האט אויסגעמיטן די קאטאסטראפע, די גוואלדיגע ירידה וואס ער וואלט דורכגעמאכט

כח, א קראפט, א אינטעלעקטועלע פון סאמע העכסטן קאליבער. און איצטער פרעגט זיך פארוואס האט מען זיי ביידן אומגעבראכט בעת אנדערע פירער פון דער סאציאליסטישער פארטיי אין דער פוילישער מיט וועלכע די קאמוניסטן זענען געשטאנען אין שארפן קאמף האט מען פארט ארויסגעלאזן. היינט ווייסן מיר. ליידער, די טראגיק פון דעם טיפן איינגעווארצלטן אנטיסעמיטיזם וואס סטאלין און זיינע משרתים האבן, האבן געטראגן און ווייזן עס ארויס ביזן היינטיגן טאג. אבער נישט נאר דאס, עס איז קיין שום ספק נישט אז דער אקט פון נקמה,

ווען מיר ציען, ווען מיר דערמאנען די צוויי געשטאלטן נאך פֿערציק יאר, צו לייגן אונזער אויער צו דעם וואס זיי וואלטן אונז היינט געזאגט, צו וואלטן זיי נאך דעם אלעם געווען אזוי מורא'דיג אנטוישט ווי פיל מענטשן זענען געווארן, צו וואלט אלטער געקענט, ווי ליבערמאן האט דערמאנט, אויפגעבן

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿרענסעס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק,